מיטן אויבערשטנ'ס הילף זענען מיר ממשיך אין די סיפורי צדיקים, מיר האלטן נאך אינמיטן די מעשה פון דעם ארעסט און באפרייאונג פון דעם פריערדיגן רעבן אין תרפ ז, ט ו סיוון האט מען אים איינגעזעצט, ג' תמוז האט מען אים פארשיקט קיין קאסטראמא, לכתחילה האט געהייסן אויף צען יאר, ווען מ'האט אים פארשיקט צום סוף האט געהייסן אויף דריי יאר, און ממש אין א משך פון אפאר טעג י ב י ג תמוז איז דער פריערדיגער רבי ארויסגעגאנגען און געקומען צוריק און נאכדעם איז ער נישט געקענט בלייבן אין לענינגראד איז ער געפארן מאלאכאווקע א שט א דערפל לעבן מאסקווע דארטן געווען ביז אסרו חג און נאכדעם איז ער אוועק געפארן קיין ריגע און די המשך פון דעם איז געווען ער געפארן נאכדעם אין ער געווען אין ארץ ישראל דערנאך איז ער געפארן אין ת ש איז דער פריערדיגער רבי אנגעקומען אין אמעריקע און געבליבן דא. מיר האבן געזאגט יענע וואך האבן מיר געטראפן מען האט געטראפן קטעים פון די חקירה פון פריערדיגן רעבן און עס איז געווען אין דעם ארכיון אין די ארקייווס פון די קעי דזשי בי און עס איז מתורגם פון רוסיש. דער קטע הייבט זיך אן אזוי, קודם שטייט ווער וועגן וועמען ס'רעדט זיך, ווער דער חוקר איז, וועמען מ'האט חוקר וועמען מ'האט חוקר געווען שטייט נישט שטייט נאר ווער ס'געווען דער חוקר און מ'האט חוקר געווען איינעם וועגן וועמען וועגן דעם פריערדיגן רעבן שטייט די פרטים פונעם פריערדיגן רעבן אין דעם הקדמה פאר מ'איז חוקר דעם עדות שם החוקר איז לולאוו. ס'איז מן הסתם געווען אזא פארום וואס איז געווען אויסגעשריבן דארטן שם החוקר, דערנאכדעם דעם נאמען פון דעם מיט די אלע פרטים פון דעם מענטשן וואס מען גייט חוקר זיין וועגן אים. איז שם החוקר געווען לולאוו. דער זעלבער לולאוו וואס מען קען אים שוין פון די גאנצע מעשה. שם משפחה איז שניאורסאן. שם ושם אבא, ווי הייסט דער טאטע? דער טאטע איז נאכאמאל זיין משפחה איז שניאורסאן, זיין נאמען מיט זיין טאטענס נאמען איז יוסף שלמאוויץ, ווייזט אויס אז דארטן נאך געווען די מנהג אז מען פלעגט שרייבן דעם טאטענס נאמען פלעגט מען שרייבן אזוי ווי שניאורסאן א זון פון שניאור אדער קלמנסאן אדער מענדלסאן די אלע זאכן וואס גייט אויף דעם אופן האבן זיי אויכעט געשריבן אז ער האט געהייסן יוסף דעם טאטענס נאמען איז שלמאוויץ האט ער געהייסן שלום דוב בער איז שלמאוויץ. וואס איז זיין אזרחות? זיין אזרחות איז ברית המועצות. וואס איז זיין לאום? איז יהודי, ער איז א איד. כתובת לידה, וואו איז ער געבארן געווארן? אין ליובאוויטש. ווען איז ער געבארן געווארן? אין די יאר אכצן איין און זיבעציק. די תאריכים פון די פון די וואס ס'שטייט דארטן איז נישט איז נישט די ריכטיגע, אזוי שרייבן זיי צו אין די הערות, זיי שרייבן עיטין סעווענטי וואן מסתמא אזוי געווען פארשריבן אין די אין די מסמכים, אבער ווייזט אויס אז ס'נישט די ריכטיגע. זיין זיין ווי אלט איז ער? זעקס זעקס און פופציק, ער געבוירן געווארן תר מ, און תרפ ז איז איז געווען

אויכעט א רב? וואס איז געווען זיין ארבעט נאך די מהפכה? א רב? ער ארבעט פאר די מדינה? ניין. ער ארבעט אין א מקום פרטי? ניין. ער האט א שייכות צו צבא? ניין. דער נומער מספר פון זיין תיק וואס איז געווען אז מען זאל אים קענען איינזעצן איז געווען זעכצן דרײַ און פֿופֿציק טויזנט זעקס הונדערט דרײַ און פֿופֿציק, וואו האט מען אים איינגעזעצט? דאס אויכעט אז ער איז דערפאר אין דעם אין דעם אין דעם דף איז געשטאנען די אלע זאכן, מען האט געדארפט אויספילן מקום המעצר, וואו האט מען אים איינגעזעצט? אין מאכאוואיע צוויי און צוואַנציק, דאס איז די גאס וואו דער פריערדיגער רבי האט געוואוינט ווי שוין דערמאנט אנהייב פון די מעשה, און די דירה איז געווען נומבער מספר צוועלף. יעצט קומט די חקירה וואס מען האט געפרעגט די מענטשן אלס וועגן דעם פריערדיגן רבי'ן, פון ווען אן קענסטו דעם רבי שניאורסאן? האט ער געענטפערט, אין דעם זומער פון יאר נײַנצן צוואַנציק האב איך אים געזען יעדן טאג, ביז אין סעפטעמבער נײַנצן איין און צוואַנציק איז ער אוועקגעפארן קיין מאסקווע, ס'איז מיר באוואוסט, איך ווייס אז אין דעם זומער נײַנצן איין און צוואַנציק האט מען גערופן דעם רבי'ן שניאורסאן אפאר מאל צו די משטרת החקירות, יעמאלט האט עס געהייסן טשעקא, ווי געזאגט שוין אמאל, ס'האט אמאל געהייסן טשעקא, דערנאדן גע פע או, און דערנאדן ען קע ווע דע, קעי דזשי בי, און ס'האט זיך געהאלטן אין בייטן, אלס ווייזט אויף די משטרת החקירות, משטרה חשאית, און זיי האבן גערעדט מיט אים. וועגן א פלאן אז זיי האבן א פלאן אים צו אוועקשיקן אויף צפון רוסיע, אוועקצושיקן אויף גלות. וועלכע פאסירונגען, ספעציעלע פאסירונגען, געדענקסטו וואס איז געווען אין דעם זומער נײַנצן איין און צוואַנציק? דאס אלץ לולאוו איז חוקר דעם עדות. אין דעם זומער נײַנצן איין און צוואַנציק איז געווען אין ראסטאוו א אפענער משפט קעגן די ישיבה פון תומכי תמימים, און מ'האט יעמאלט פארמאכט די ישיבה. און רבי שניאורסאהן האט צוטיילט די אלע בחורים אויף צוויי חלקים, איין חלק האט ער אוועקגעשיקט מען האט געמאכט דארטן א פלאץ וואו צו לערנען אין פאלטאווע, און איין חלק האט ער אוועקגעשיקט אין כארקאוו, ביידע די ביידע שטעט פאלטאווע און כארקאוו געפינען זיך אין אוקריינע. ביז ווען? מען פרעגט אים ביז ווען האבן זיך די ישיבות דארטן געהאלטן? זאגט ער ביז נײַנצן פֿיר און צוואַנציק. וואס יעמאלט איז דער פריד יעמאלט איז דער איז דער רבי א רב דער רבי אוועק געגיין קיין ראסטאוו נאך דעם זענען זיי אריבער געקומען ביז 1924 און יעמאלט איז ער אוועק געגיין פון ראסטאוו און זענען אריבער געגיין וואוינען אין נעוול פון וואנט האט דער ליובאוויטשער רבי פון וואנט האט רבי שניאורסאן געהאט געלט פאר די ישיבות ער פלעגט באקומען געלט פון אידן פון גאנץ רוסלאנד און אויכעט פון חוץ לארץ, יעדן חודש האט ער באקומען סכומים פון גאנץ רוסלאנד און אויכעט פון חוץ לארץ, ווער איז געווען דער וואס האט געקליבן די געלט, אין יעדן גרויסע שטאט אין רוסלאנד האט ער געהאט איינער וואס איז געווען אחראי אויף די געלט, און ער פלעגט שיקן די געלט צו לענינגראד אדער אין א אנדערע ארט לויט ווי דער רבי שניאורסאהן האט געהייסן וואו מען זאל שיקן די געלט. צו דען איז דיר באוואוסט ווער זענען געווען די אחראים אויף די געלט? האט ער געענטפערט יא, אין מאסקווע איז געווען איינער וואס האט געהייסן יעקב זשוראוויטשער, אדער יעקב מאסקאליק, דאס איז געווען זיין נאמען, אין כארקאוו איז געווען שמואל בעספאלאוו, אין קרעמענטשוק איז געווען הירשל דער קצב. זיי שרייבן אין הערה זיבן, דער הירשל דער קצב האט געלערנט אין תומכי תמימים אין ליבאוויטש, און ער איז געווען פון די שלוחים וואס דער רבי רשב האט געשיקט אין די יאר תרעב צו עפענען די ישיבה תורת אמת אין חברון עיר הקודש. אין וויטעפסק איז געווען הרב מדאליע, זיין נאמען איז געווען ר' שמרי' יהודה לייב מדאליע, דאס זענען געווען די אלע ממונים אויף צו קריגן די געלט.

אין ריגע, צו שניאורסאן אין פאריז, דאס איז געווען זיינער זיינער א פעטער, ער האט געהייסן ר' מנחם מענדל, דאס שרייבן זיי אין די הערה, ער האט נישט געוואוסט, ער האט געהייסן ר' מנחם מענדל, א זון פון דעם רבין מהרש, א ברודער פון דעם רבין רשב, האט ער געשיקט בריוון, ער איז געווען אין פאריז, און אויכעט צו איינעם וואס האט געהייסן גור אריה, וואס איז געווען אין ווין. ווען האט ער געשיקט די בריוון? וועלכע יארן? האט ער אים געענטפערט, אין זומער נײַנצן איין און צוואַנציק. צו דען ווייסטו אויף נאך בריוון אין שפעטערדיגע צייטן וואס ער האט געשיקט? האט ער געענטפערט, יא. איך ווייס אז אין נײַנצן צוויי און צוואַנציק ווייס איך אויף אפאר בריוון וואס ער האט געשיקט דורך דעם דיפלאמאטישן פאסט אין פוילן, און אין נײַנצן פֿיר און צוואַנציק האט ער געשיקט בריוון דורך די דורך די שגרירות פון אסטאניע מיט א הילף פון א אידן וואס יענער האט געהייסן שלמה טרענין. ס'איז אינטערעסאנט צו וויסן ווער דאס איז, וואנעט ער ווייס אזויפיל זאכן וועגן דעם פריערדיגן רבין. צו דען איז דיר באוואוסט אויף געשעפטן וואו דער רבי שניאורסאן איז געווען פארמישט אין דעם?

וואס איז דיר באוואוסט נאך אויף דעם קשר פון דעם מענטשן מיט דעם רבי שניאורסאן? ס'איז מיר באוואוסט אז אין זומער נײַנצן דרײַ און צוואַנציק איז דער רבי שניאורסאן געפארן צוויי מאל קיין מאסקווע צו העלפן די געשעפטן פון דעם וואס מ'האט פריער דערמאנט פון דעם גוראריה און זיי שרייבן צו, אין די הערות, הערה עלף, בנוגע צו דעם זומער, תרפ"ב, וואס ער רעדט דא, וואס ער רעדט דא וועגן דעם, קוק אין אגרות קודש פונעם פריערדיגן רעבן, שרייבט ער דארטן, אז אין זומער תרפ"ב בין איך געווען אין מאסקווע, איך האב זיך אפגעהאלטן דארטן זעקס וואכן, און אין פעטערבורג, ס'איז לענינגראד, בין איך געווען א וואך. זעט מען אז פריערדיגער רבי שרייבט אז ער איז געווען דארטן, אז ער איז טאקע געווען דארטן. ווי האט ער געהאלפן, זיי פרעגן אים ווי האט ער געהאלפן דעם גוראריה, זאגט ער אז ער האט זיך געטראפן אין מאסקווע מיט א אידן וואס ער האט געהאט א הויכן, ער איז געווען א באאמטער אין א הויכן משרד פון די ממשלה, ער איז געווען דער דער אחראי אויף צו מייצר זיין, אויף צו באשאפן, אויף צו מאכן טאבאק, אויף צו רייכערן, און נאכדעם האט גוראריה געקראגן אויכעט א תפקיד ממשלתי אין ראסטאוו. אין א מפעל וואס איז באלאנגט צו די צו זיי וואס איז מאכט טאבאק איך ווייס נישט מער קיין פרטים אבער איך ווייס אז ס'איז געווען דארטן א גרויסער פארלוסט מ'האט פארלארן דארטן אסאך געלט און כמעט ווי מ'האט געמאכט א משפט א משפט אויף גוראריה און דער רבי שניאורסאן האט אים האט אים געראטעוועט פון דעם משפט דורך א אידן אין מאסקווע וואס ער האט געהייסן מאיר יאקאבסאן. וועלכע מענטשן, זיי פרעגן איהם וועלכע מענטשן קומען צו דעם רבי שניאורסאן, זאגט ער, ס'קומען צו איהם זייער אסאך אידן וואס זיי קומען צו פרעגן ביי איהם א עצה, פרעגן זיי איהם וועלכע סוג פון אידן קומען, האט ער געזאגט אסאך פון זיי, אסאך אזעלכע וואס זיי באהאלטן זיך פון די גע פע או, און דער רבי זאגט צו אלעמען זאלן בלייבן באהאלטן און זאלן נישט גיין צו די גע פע או.

געוואלדיג, עפעס איז געווען דארט עפעס אזא זייער א מאדנע זאך ווער דאס איז, איינער איז געווען די בריוון זענען אנגעקומען צו חניה מאראזאוו וואס ער איז געווען איינער פון די מזכירים פונעם פונעם רעבן רש"ב, און דער צווייטער איז געווען אהרן אלטהויז, די בריוון פלעגן אנקומען צו זיי, זיי שרייבן אין הערה פֿערצן, ס'קען זיין ס'איז געווען א טעות ווייל ער האט געהייסן אלי' חיים אלטהויז, נישט קיין אהרן אלטהויז. יעצט פרעגן זיי אים האסטו געקענט דעם טאטן פונעם רבי שניאורסאן? זאגט ער יא. פרעגן זיי אים ווי ווי ווי האסט זיך באקאנט מיט אים? זאגט ער אין אַכצן זעקס און נײַנציק אין דעם יאר אַכצן זעקס און נײַנציק בין איך געווען א חבר אין דעם בונד און נאכדעם בין איך געווען א נציג פון די מפלגה פון די בונד בין איך געווען אין דעם פארלימענט וואס האט געהייסן יעמאלט מפלגת הפועלים היהודים הסוציאליסטים. און ווייזט אויס פון די אלע נעבעך אזוי ווי די אזוי ווי די אלע וואס זענען אראפגעגאנגען פון אידישן וועג און זענען געווען אזוי ווי מ'האט דערציילט אין אנהייב פון די מעשה וואס דער פריערדיגער רבי האט געליטן פון זיי דעמאלטס אין דעם יאר נײַנצן זעקס בין איך געשיקט געווארן צו לעבאוויטש און דארטן האב איך זיך באקאנט מיט דעם רבי שניאורסאן מיט דעם טאטן און מיט דעם זון מיט דעם רבי רש"ב און מיטן פריערדיגן רבי אויף וואסערע מטרה האט מען דיר געשיקט אין לעבאוויטש? ס'איז געווען עפעס א בחור וואס איז געווען איינער א חבר מפלגה פון אונזער מפלגה, ער איז געווען א בחור פון זייער ישיבה, און מען האט געדארפט פותר זיין עפעס א בעיה וואס איז געווען מיט דעם בחור, פרעגן זיי אים וואס איז געווען, וואס איז געווען די מעשה, זיי שרייבן אין די הערות אז בפרטיות איז דאס דא אין די אגרות קודש פון רבי'ן רש"ב שטייט באשריבן וועגן די מעשה דארטן, האט ער זיי געענטפערט וואס איז געווען די מעשה, אז אין די ישיבה האט מען געכאפט איינעם פון די בחורים וואס ער איז געווען א חבר אין אונזער מפלגה, ווען ער איז צוריק געקומען פון די פון א אסיפה פון די מפלגה האט מען אים געכאפט אין די ישיבה ווייזט אויס די מנהלים אדער די בחורים און מען האט אים אריין געלייגט אין א חדר א פארשלאסענעם חדר די חברים פון אונזער מפלגה האבן זיך דערוואוסט פון דעם האבן זיי גענומען געווער און און זענען געקומען דארטן צו איהם באפרייען אט דעם בחור, ווייזט אויס איז געווען א בחור וואס האט זיך נאך געדרייט אין ישיבה, און איז שוין געווען תולעת אוכלת בו ער שוין געווען דארטן ווייזט אויס מיט זיי אין זייער א חבר מיט זיי, און ער איז געקומען צוריק אין ישיבה פון א אסיפה האט מען זיך דערוואוסט האט מען פארמאכט, עס איז געווען דארטן אסאך בחורים פון ישיבה וואס האבן געהאלטן שטעקענעס, און מיר האבן געשאסן מיט די ביקסן אויף די לופט און זענען אלע אנטלאפן. שניאורסאן, דער זון, דער פריערדיגער רבי, האט איבערגעגעבן די גאנצע אינפארמאציע צו די משטרה, און די משטרה האט איינגעזעצט די חברים פון די מפלגה, וואס זיי זענען געגיין ראטעווען דעם בחור. איז פארקערט האט מען איינגעזעצט אט די אט די חברה וואס זענען געקומען אים ארויסנעמען. ווי קומסטו אריין אין די בילד? פרעגן זיי אים. האט ער געענטפערט אז נאך די מעשה וואס האט פאסירט האט מען מיר געשיקט צו לובאוויטש צו מאכן צו זיך דורכרעדן מיט שניאורסאן דעם זוהן און איך גיי מאכן ס'זאל ווערן עפעס א ענין אדער מאכן שלום אדער וואס מ'וועט זעהן ווייטער איך האב געהאט יעמאלט דריי בקשות פון אים איינע מ'זאל ארויסלאזן אונזערע בחורים וואס מ'האט זיי איינגעזעצט בית מען זאל מבטל זיין דעם חרם אויף די משפחה פון דעם בחור וואס מען זיך דערוואוסט אז ער איז נאך א בחור אין ישיבה און ער איז שוין א חבר אין די מפלגת הפועלים היהודים הסוציאליסטים דריי אז מען זאל געבן אז ער זאל געבן דער פריערדיגער רבי זאל געבן פינף טויזענט רובל פאר די מפלגה. וואס איז געווען די תגובה פון שניאורסאן? פרעגן זיי אים, האט ער געענטפערט אז ער האט מסכים געווען אויף די צוויי תנאים האט ער מסכים געווען אז מען זאל משחרר זיין די חברים פון כלא פון דזשעיל, מען זאל מבטל זיין דעם חרם אויף די משפחה פון דעם בחור, אבער צו דעם דריטן תנאי האט ער זיך מתנגד געווען און ער האט געזאגט בשום אופן נישט. וואס איז געווען אייער תגובה? וואס האט איר אים געענטפערט צו דעם? מיר האבן אנגעהויבן צו נעמען זייער אסאך וועגן, שטרענגע וועגן קעגן שניאורסאן, און צווישן די זאכן וואס מיר האבן געטאן, אז מיר האבן געווארפן גרויסע שטיינער אין די פענסטער פון זיין שטוב. זענען ממשיך און זיי פרעגן אים, וואס ווייסטו וועגן די קשרים פון רבי שניאורסאן מיט דעם פילאסאף וואס האט געהייסן בארצענקא? ענפערט ער זיי אז דער בארצענקא, דער פילאסאף בארצענקא האט געשריבן צו רבי שניאורסאן בריוון, אמאל איז ער אויכעט געקומען צו אים, און האט געוואלט מסביר זיין צו דעם רבי שניאורסאן די זיין טעאריע וואס ער האט, ער איז געווען א פילאסאף, האט ער געוואלט מסביר זיין דעם רבין זיין טעאריע,

האט ער געענטפערט, דער וואס מ'האט אים חוקר געווען האט געענטפערט, זיין יחס איז געווען שלילי, בשום אופן האט נישט געוואלט ס'זאל ווערן. פרעגן זיי אים, דער חוקר פרעגט אים לולב, פארוואס? ווייל ער האט געהאלטן אז אין דעם כנס העט ווערן גענומען החלטות וואס איז קעגן אידישקייט. און דאס איז ריכטיג, דאס איז געווען די גאנצע סיבה פונעם פריערדיגן רעבן וואס בשום אופן האט ער נישט געוואלט, און ווי דעמאלט ווען די מעשה וואס ווערט דערציילט וואס מ'האט דערציילט מיט אפאר וואכן צוריק, אז ער האט זיך געבעטן ביי אים, זיי מסכים אויף די אסיפה העל איך דיר ארויסלאזן, און נאכאמאל און נאכאמאל, ער האט געזאגט בשום אופן נישט. פארוואס האט ער געהאלטן אז, פארוואס האט געהאלטן דער רבי שניאורסאהן אז ס'קען זיין אז ס'זאל זיין החלטות קעגן אידישקייט, ווייל אין דעם כנס האט זיך גערעדט אז עס זאל זיך משתתף זיין אויכעט מענטשן וואס זענען נישט אזוי פרום, איז פארשטאנדיג אז ס'קען זיין אז מ'וועט דארט מאכן החלטות וואס איז נישט גוט פאר אידישקייט. זיי האבן ממשיך געווען צו פרעגן צו דעם ווייסטו וועגן א תנועה וואס איז אונטערערד וואס זיי וואס איז באהאלטענע תנועה וואס זיי ארבעטן די לעצטע צוויי יאר אין לענינגראד? האט ער געענטפערט יא. פרעגט ער אים פרעגן זיי אים ווער איז דאס די תנועה ווער ווער איז דאס? האט ער געענטפערט דאס זענען אלע חסידישע אידן וואס זיי האבן חדרים מיט ישיבות באהאלטענערהייט אין גאנץ רוסלאנד

האט ער געענפערט מאראזאוו, ווייטער וועגן רעדט ער וועגן דעם ווי ער האט אים גערופן פריער חאניע מאראזאוו, ס'איז געווען אלחנן דוב מאראזאוו וואס ער איז געווען דער מזכיר פונעם רעבן רש"ב און דערנאך ביים פריערדיגן רעבן און נעבעך איז אומגעקומען פון די נאצים השם ינקום דמו, און דער צווייטער דאס זענען די ווער זענען זיינע עוזרים איז דאס מאראזאוו. און ליבערמאן, ליבערמאן איז איז געווען חיים ליבערמאן, געווען א מזכיר פון פריערדיגן רעבען, און ער איז ארויסגעגאנגען מיטן פריערדיגן רעבען, ער געקומען מיט אים צוזאמען אין אמעריקע און האט געלעבט דא אין אמעריקע. ווי וואלט מען געקענט מוכיח זיין אט די ארבעט וואס ער טוט? ווי קען מען אויסגעפינען דעם אמת? ווי קען מען עס, מען זאל קענען באווייזן אז ער טוט די זאכן? ביי מאראזאוו אין שטוב לא יאומן כי יסופר ווי דער מענטש ווייסט די אלע זאכן. ביי מאראזאוו אין שטוב איז דא אסאך בריוון וואס פון דעם קען מען זען אז די באהאלטענע קבוצה, די אונטערערדישע קבוצה, זענען ממשיך צו פועל זיין, און אז דער רבי שניאורסאן איז ער איז דער וואס איז עומד בראש פון די קבוצה, און ער אויכעט באקומט אסאך געלט פון אידן אין חוץ לארץ און אויכעט פון אידן אין רוסלאנד. מיר וועלן מיט דעם מסיים זיין היינט, און אם ירצה השם אין מיר אין די קומענדיגע וואך וועלן מיר ברענגען די א קטע פון די חקירה פון דעם פרידיגער רבין, די ערשטע חקירה וואס מ'האט אים געמאכט, וואס ער איז אנגעקומען, איז די חקירה ראשונה האבן מיר שוין דערציילט ווי דער פרידיגער רבי באשרייבט דאס, און דארטן זען ווי זיי באשרייבן עס לויט זייער ווי ס'איז געווען בשעת מעשה. און אויכעט שטייט דארטן אז דער תאריך איז געווען דעם זעכצענטן אינעם זעקסטן אין יאר זיבן און צוואַנציק, דאס איז דאנערשטאג ט ז סיוון תר פ ז, און אויכעט דער חוקר איז אויכעט געווען לולאוו.